מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף י"ב עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מיר האבן געלערנט אין די פריערדיגע עמודים א משנה אין סנהדרין. צוויי עדים קומען צו בית דין און זאגן, ראובן האט געטון א עוולה וואס פאר דעם דארף מען אים הרג'נען. עס פארשטייט זיך וואס מאכט בית דין, זיי גייען חוקר זיין די עדים, מאכן זיכער אז ס'איז גוטע עדים, אז די עדות וואס זיי זאגן אז ס'איז ריכטיג. איז איינע פון די זאכן וואס מען פרעגט זיי איז, וועלכע צייט איז געשען די עוולה וואס ראובן האט געטון? איז טאמער ביידע עדים זאגן די זעלבע צייט איז דאך אוודאי גוט. וואס איז אבער טאמער כ'האב צוויי עדים און יעדע איינער זאגט א אנדערע צייט ווי זיין חבר, ווי למשל איינער זאגט די מעשה איז געשען אין די צווייטע שעה, איינער זאגט ס'איז געשען אין די דריטע שעה. איז די שאלה איז יעצט, זאג איך אז די עדות איז א פסול'ע עדות, היות דו זעסט דאך זיי זאגן פארשידענע צייטן, אדער זאג איך ניין, אבער דאס מיינט די זעלבע זאך. האט ר' מאיר געזאגט אז זייער עדות איז נאמנת, איך נעם אן זייער עדות, און ער איז מסביר אזוי. און די גמרא געברענגט צוויי וועגן פארוואס ר' מאיר זאגט אז ס'איז בסדר. אדער זאג איך אז בעצם זיי מאכן בכלל נישט קיין טעות, און ממילא ווען איז עס געשען ממש צווישן צוויי מיט דריי, ממילא דער וואס זאגט צוויי איז אמת, און דער וואס זאגט דריי איז אמת. אדער זאגט ר' מאיר ניין, א מענטש קען מאכן א משהו קען מען מאכן א טעות, אבער מער ווי דאס קען איך נישט מאכן קיין טעות. איז געקומען רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט ניין, אפילו ווען א מענטש זאגט, כ'האב איין עד וואס זאגט די דריטע שעה, איין עד זאגט ס'איז די פיפטע שעה, זאגט דער רבי יהודה נאך אלץ איז עדותן קיימת, איך נעם אן זייער עדות. איז רבי יהודה מסביר פארוואס, זאגט דער רבי יהודה אזוי, ווייל אין אמת'ן אריין, א מענטש קען מאכן א טעות, און ממילא ער קען נישט אים גלייך מכוון זיין די פונקטליכע צייט ווען ס'איז געווען, מ'דארף זיך דערמאנען אז ס'איז נישט געווען קיין זייגערס, א מענטש קען זאגן פונקטליך, און ממילא א מענטש קען מאכן א שטיקל א טעות, איז אביי מסביר צוויי וועגן אין רבי יהודה, אדער א מענטש קען מאכן א טעות פון א האלבע שעה, אדער די איכא דאמרי האט געזאגט א מענטש קען מאכן א טעות ביז א גאנצע שעה, און ממילא היות א מענטש קען מאכן א טעות, ממילא קען איך אננעמען זייער עדות. רבא איז געקומען, האט רבא מחדש געווען, אז נישט נאר אזא קליינע טעות קען זיי מאכן, האט רבא געזאגט אז רבי מאיר וואס ער איז מתיר אז טאמער איינער זאגט די צווייטע שעה, איינער זאגט די דריטע שעה, זאגט רבא, דו ווייסט פארוואס ער איז מתיר? ווייל א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעות, נישט נאר אזוי ווי אביי האט געזאגט גארנישט אדער א משהו, נאר א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו א גאנצע שעה, ביז צו גאנצע צוויי שעה. שפעטער רבי יהודה וואס רבי יהודה איז מסביר, איז רבי יהודה זאגט אז וואס אפילו איינער זאגט די דריטע שעה און איינער זאגט די פיפטע שעה, זאגט ער אז עדותן קיימת, זאגט ער ווייל א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו דריי שעה, און ממילא זאגט די גמרא אז א מענטשן קענען מאכן טעותים ווען זיי קוקן אן אויפן צייט, און ממילא לפי אביי אין ר' מאיר האבן געזען אדער איז עס גארנישט אדער איז א משהו, לפי אביי אין רבי יהודה איז אדער א האלבע שעה אדער א שעה, און לפי רבא איז געווען צוויי שעה אדער דריי שעה, אבער על כל פנים לפי ביידע זעה איך אז מענטשן קענען מאכן טעותים מיט די צייט, איז יעצט לאמיר אנהייבן די גמרא דף י"ב עמוד ב' דריי שורות פון אויבן, זאגט די גמרא. תנן, ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, אוכלין כל ה' ושורפין בתחילת ו', ר' מאיר האט געזאגט ווען עס קומט צו בדיקת חמץ, די פיפטע שעה מעג איך נאך עסן, ושורפין בתחילת ו', די זעקסטע שעה יעצט מעג איך שוין נישט עסן, יעצט איז שוין די צייט צו מאכן שריפת חמץ, דאס הייסט, הגם בעצם מדאורייתא קען איך דאך עסן חמץ ביז סוף שעה שישית, הייסט בעצם ביז צו אנהייב פון די זיבעטע שעה, געקומען חכמים האבן זיי צוגעלייגט, זאגט ר' מאיר, מען האט צוגעלייגט איין שעה, דו קענסט שוין מער נישט עסן קיין חמץ פון די זעקסטע שעה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, כל ד', עסן אוכלין כל ד', עסן קענסטו כל ד', ותולין כל ה', די פיפטע שעה זאג איך דעמאלט שוין א צייט פון תולין, דאס הייסט מען עסט מער נישט, אבער דו מעגסט נאך אלץ הנאה האבן פון דיין חמץ, ושורפין בתחילת ו', אבער פארברענען דעמאלטס הייב איך אן בתחילת ו'. דאס הייסט, רבי מאיר איז געקומען, האט צוגעלייגט איין שעה, און האט געזאגט אז איין שעה לייג איך צו מדאורייתא, הגם בעצם מדאורייתא הייבט זיך אן דער איסור פון חמץ נאר פון דער זיבעטער שעה, לייג איך צו די גאנצע זעקסטע שעה, דעמאלס טאר איך אויך שוין נישט עסן. רבי יהודה האט נאך מער מחמיר געווען, און רבי יהודה האט געזאגט ניין, איך מוז צולייגן צוויי שעה, גאנצע צוויי שעה, פאר ס'הייבט אן דער איסור מדאורייתא, איז שוין דא א איסור צו עסן חמץ. מילא פרעגט די גמרא יעצט אזוי, לאביי לפי אביי, אליבא דרבי מאיר, לפי אביי וואס ער האט מסביר געווען רבי מאיר דאמר אין אדם טועה ולא כלום, די ערשטע גירסא פון רבי מאיר איז געווען אז א מענטש מאכט בכלל נישט קיין טעות, אויב אזוי פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו מיר אז וואס? די איסור הייבט זיך אן. גלייך פון די זעקסטע שעה, אויב אזוי ניכול כולה שית, אויב זאגסטו מיר אז וואס? אז בעצם א מענטש מאכט בכלל נישט קיין טעות, וואס זאגסטו מיר אז די לעצטע שעה, די זעקסטע שעה דא איסור צו עסן, ניכול כולה שית, לאז אים עסן די גאנצע זעקסטע שעה, ווייל דו ר' מאיר האסט דאך יעצט מסביר געווען אז א מענטש מאכט נישט קיין טעות, א מענטש קען די צייטן, אויב אזוי לאז אים עסן, פארוואס מוז איך צולייגן א שעה אויפן איסור דאורייתא? פרעגט די גמרא ווייטער, ולהך לישנא נמי דאמר אדם טועה משהו, לפי די צווייטע גירסא אין אביי ווי ער האט מסביר געווען ר' מאיר אז די מענטש מאכט א קליינע טעות, אויב אזוי ניכול עד סוף שית, לאז אים עסן ביז צו די סוף שית, ממש די לעצטע שטיקל לאז אים נישט עסן, מילא פארוואס זאגסטו מיר רבי מאיר אז די איסור פון חמץ הייבט זיך שוין א שעה פארדעם, דו האסט דאך יעצט מסביר געווען אביי אז לפי רבי מאיר א מענטש מאכט א טעות מיט א משהו אויב אזוי לאז אים עסן ממש ביז די סוף שית, ביז די סוף פון די זעקסטע שעה, אבער וואס מוזטו צולייגן א גאנצע שעה, ס'פעלט דאך נישט אויס? פרעגט די גמרא ווייטער, ואביי אליבא דרבי יהודה, ווי אביי האט מסביר געווען רבי יהודה, דאמר אדם טועה חצי שעה, אז א מענטש מאכט א טעות פון א האלבע שעה, הייסט מיט א האלבע שעה ארויף, א האלבע שעה אראפ, קען א מענטש מאכן א טעות. אויב אזוי, פרעגט די גמרא, ניכול עד פלגא דשית, וואס זאגסטו מיר רבי יהודה, אז צוויי שעה פארן זמן, דעמאלס מעג איך נישט עסן קיין חמץ, לאז אים עסן חמץ, ביז א האלבע שעה פאר סוף זמן אכילה,

אויב אזוי ניכול עד סוף היי. וואס זאגסטו מיר אז וואס? די איסור הייבט זיך אן צוויי שעה פארדעם? אז צוויי שעה פאר ס'דא איסור מדאורייתא מעג איך נישט עסן קיין חמץ? אויב זאגסטו מיר יעצט אביי אז לפי רבי יהודה א מענטש מאכט א טעות פון איין שעה, אויב אזוי ניכול עד סוף היי, לאז אים עסן ביז צו די סוף פון די פיפטע שעה, און ממילא איך לייג צו איין שעה ווייל טאקע די איין שעה קען א מענטש מאכן א טעות, און ממילא פרעגט די גמרא לכאו' קומט דאך אויס לגבי עדות זעה איך אז א מענטש מאכט א קליינע טעות, צו ס'איז גארנישט, אדער ס'איז א קליינע טעות, אדער לפי רבי יהודה לייק מאכט א מענטש טעות פון א האלבע שעה ביז א שעה, לכאורה נעם די זעלבע זמנים וואס איך האב דארטן, און לייג עס אריבער צו חמץ, פארוואס לגבי חמץ לייגסטו צו מער צייטן, א גרעסערע איסור, א גרעסערע באפער זאון, כדי איך זאל נישט צוקומען צו די איסור פון חמץ? ענטפערט די גמרא אלא אמר אביי זאגט אביי עדות מסורה לזריזים חמץ לכל מסור זאגט אביי א פשוט'ן תירוץ לגבי עדות ווער די מענטשן וואס גייען זאגן עדות דאס זענען מענטשן וואס זיי האבן געקענט לייענען דעם זייגער זיי האבן דאך געוואוסט אז זיי גייען קומען צו בית דין איז בית דין גייט זיי אויספארשן און מען גייט זיי אויספרעגן איינע פון די קשיות גייט זיין וועלכע צייט איז געשעהן די זאך וואס ענק זאגן ס'איז געשעהן און ממילא די עדים האבן גוט געוואוסט אז זיי מוזן קענען ליינען די זייגער, זיי מוזן זיין מענטשן וואס פארשטייען וועלכע צייט ס'איז, זיי קענען נישט קומען פאר בית דין און מאכן חוזק, און ממילא עדות מסורה לזריזים, עדות, די מענטשן וואס האבן געגעבן עדות זענען געווען זריזים, מענטשן וואס האבן פארשטאנען, און ממילא זאג איך ביי זיי האב איך נישט מורא זיי גייען מאכן א ריזיגע טעות, און ממילא אדער מאכן זיי בכלל נישט קיין טעות, אדער א משהו א טעות, א האלבע שעה, אדער א גאנצע שעה, אבער מער ווי דאס נישט, ווייל דאס זענען געווען אינטעליגענטע מענטשן, זריזים, מענטשן וואס האבן געקענט ליינען די צייט, ווייל טאמער נישט, וואלטן זיי דאך בכלל נישט געגאנגען צו בית דין, ווייל זיי האבן קלאר געוואוסט בית דין גייט זיי אויספרעגן, מה שאין כן חמץ, לכל מסור, חמץ איז דאך געגעבן פאר יעדער איינעם, יעדער איינער האט די חיוב צו מבער זיין חמץ, און ממילא וויבאלד ס'איז געווארן געגעבן פאר המון עם, אויב אזוי די מענטשן ווייסן דאך נישט, און ממילא זאגט ר' מאיר, וויבאלד ס'איז געגעבן צו סתם מענטשן, אויב אזוי דארף איך צולייגן איין שעה. און געקומען רבי יהודה זאגט איין שעה? ניין, איין שעה איז נישט גענוג, ס'איז געגעבן פאר יעדעם איינעם, איך דארף צולייגן צוויי שעה. און ממילא זאגט די גמרא די סיבה פארוואס לגבי חמץ האב איך צוגעלייגט מער, ווייל לכל מסור, היות יעדער איינער האט א חיוב צו האלטן די מצוה און פטור ווערן פון חמץ, אויב אזוי דעמאלס לייג איך א גרעסערע באפער זאון, לפי ר' מאיר איין שעה, לפי רבי יהודה צוויי שעה. מה שאין כן ווען סקומט צו עדות, דארטן די זריזים, זיי האבן געקענט ליינען, און ממילא דארט האב איך נישט אזוי שטארק מורא געהאט, און ממילא זאג איך, די חילוק וויפיל א מענטש וועט מאכן א טעות, איז אסאך קלענער. פרעגט די גמרא ווייטער, ורבא, ורבא אליבא דרבי מאיר, לפי רבא, וואס ער האט מסביר געווען רבי מאיר, דאמר אדם טועה שתי שעות חסר משהו, רבא האט דאך מסביר געווען, אז לפי רבי מאיר, אז א מענטש מאכט א טעות באמת ביז צו צוויי שעה, אויב איז אזוי פרעגט די גמרא, לפי ר' מאיר, וואס זאגסטו מיר אז וואס אז א שעה פארן סוף זמן אכילת פון דאורייתא, לייג איך צו א שעה, און ממילא מדרבנן איז איין שעה גענוג? אויב אזוי, האמיר דאס יעצט מסביר געווען אז א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, אויב אזוי, מתחילת ה' לא נאכל זאל איך צולייגן נאך א שעה, ווייל איך מוז דאך האבן צוויי שעות, אזוי ווי איך זע לגבי עדות זע איך אז א מענטש קען מאכן א טעות, און א מענטש קען מאכן א טעות, און אפילו א עד קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, אויב אזוי לגבי חמץ לייג אויך צו נאך א שעה. ענטפערט די גמרא ניין. ה' חמה במזרח וז' חמה במערב, ס'דא א פשוט'ער חילוק, א מענטש גייט נישט מאכן קיין טעות צווישן די פיפטע שעה מיט די זיבעטע שעה, דאס הייסט אזוי, אין אמת'ן אריין, טאקע מענטשן קענען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, אבער טאמער ס'איז אבוויעס, טאמער ס'איז קלאר אז ס'וועט נישט קומען דא קיין חילוק אז מענטשן נישט מאכן קיין טעות דא, דעמאלס דארף איך נישט גוזר זיין. פארוואס איז עס דא קלאר? ווייל אינדערפרי די זון שיינט אויפן מזרח זייט, די זיבעטע שעה איז די זון שוין אויפן מערב זייט, און ממילא אזא קלארע סימן, דאס קען יעדער איינער ליינען, און ממילא זאגט ר' מאיר, איז רבא מסביר בשם ר' מאיר אז איך דארף נישט צולייגן צוויי שעה, טאמער ס'איז געשען סתם אזוי אינמיטן טאג, וואס איך האב נישט קיין קלארע סימן, דעמאלטס מוז איך טאקע האבן צוויי שעה, ווייל א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, אבער דא צולייגן ביים חמץ צו זאגן די פיפטע שעה איז אויכעט אסור, דאס פעלט נישט אויס, ווייל צווישן פינף און זיבן מאך איך נישט קיין טעות, איך האב נישט מורא אז דער מענטש וועט מיינען די פיפטע שעה איז די זיבעטע שעה, ווייל די פיפטע שעה די זון איז אויף מזרח, און די זיבעטע שעה די זון איז אויף מערב, ממילא וויבאלד אזא טעות איז עלול נישט צוקומען, אויב אזוי האב איך נישט גוזר געווען אויפן פיפטע שעה, און איך זאג נאר אז וואס פון די זעקסטע שעה, פון א שעה פארן אמת'דיגן איסור דאורייתא, פון דעמאלטס הייבט זיך אן די איסור פון האבן חמץ. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב טענה'סטו יעצט אז וואס, מען קען זען אויפן זון, און ממילא צווישן די פיפטע שעה מיט די זיבעטע שעה

מיטן זיבעטע, דאס קען איך נישט כאפן קיין חילוק. לגבי די פיפטע, וואס דעמאלס איז די זון איז אויף מזרח, און לגבי די זיבעטע, וואס דעמאלס איז די זון איז אויף מערב, דא מאכט זיך א קלארע חילוק, און ממילא האב איך נישט וואס מורא צו האבן. מה שאין כן די זעקסטע מיט די זיבעטע, דא איז שוין שווער צו כאפן א חילוק, און ממילא קען מען מאכן א טעות, האבן חכמים צוגעלייגט אז איין שעה מער ווי דאורייתא איז דא א איסור צו עסן חמץ.

אויב אזוי מתחילת ד' לא נאכל, אויב אזוי פון מתחילת ד' זאל איך נישט מעגן עסן, כ'דארף דאך צולייגן איין שעה כדי איך זאל האבן גאנצע דריי שעה, וואס דאס איז די צייט וואס א מענטש קען מאכן א טעות, זאגן אז די גאנצע דריי שעה איז דא א איסור פון עסן חמץ. ענטפערט די גמרא, ה' חמה במזרח ושבעה חמה במערב, ה', די פינפטע שעה איז דאך די חמה במזרח, די שבעה איז דאך די חמה במערב, פארקערט, ה' איז חמה במזרח, ושבעה חמה במערב, וכל שכן ד', און אוודאי און אוודאי די פערדע שעה, און ממילא זאג איך אז וואס? ס'פעלט נישט צוצולייגן נאך איין שעה, באמת די פערדע שעה מעג איך יא עסן, פארוואס? ווייל די פערדע שעה קאמפעירד צו די זעקסטע שעה, צו די זיבעטע שעה איז אזוי קלאר די פערדע שעה איז עס במזרח, די זיבעטע שעה איז עס במערב, ממילא אזא טעות וועט קיינער נישט צוקומען דערצו, און ממילא האב איך נישט צוגעלייגט די פערדע שעה אז דעמאלס איז אויכעט. הייסט אין הכי נמי בעצם מענטשן קענען מאכן טעותים פון דריי שעה, אבער די דריי שעה דא צוצולייגן ביי אונז, פשט איז אז די פערדע שעה איז אויכעט אסור, דאס פאסט נישט, ווייל די פערדע שעה מיט די זיבעטע שעה, דאס וועט קיינער נישט מאכן קיין טעות. פרעגט די גמרא, אויב די גאנצע סברה אז איך זאג אז וואס? אז די פערדע שעה איז נישט אסור, נאר די איסור הייבט זיך אן נאך צוויי שעה פארן סוף זמן אכילת חמץ, אויב אזוי אי הכי בה' נמי ניכול, לאז אים עסן די פיפטע אויכעט, לאז דאך די פיפטע מיט די זיבעטע, לכאורה די צוויי זאכן קען מען קלאר זען, אויב אזוי לאז אים די פיפטע אויכעט עסן. זאגט די גמרא תרגמה אביי אליבא דרבא, קומט אביי און ער זאגט ער וויל עס פארענטפערן, עדות מסורה לזריזים, חמץ לכל מסור, וויל ער זאגן אזוי, אז עדות איז מסורה לזריזים, אבער חמץ איז לכל מסור, און ממילא וויבאלד חמץ איז לכל מסור, צו מאכן א חילוק צווישן די פיפטע מיט די זיבעטע, דאס קען איך שוין נישט מאכן, דאס איז אין הכי נמי, נארמאל מענטשן קענען מאכן טעותים פון ביז דריי שעה, און דאס אפילו לגבי עדים, ממילא טאמער ס'איז געשען אלעס אינדערפרי, זאג איך אז דריי שעה קענסטו מאכן א טעות, אבער צו זאגן אויף אזוי ווייט אז מ'וועט אפילו מאכן א טעות צווישן די פיפטע מיט די זיבעטע, יעצט וויבאלד ס'איז מסורה לכל, זאג איך יא, מענטשן קענען מאכן אזא טעות, צו מאכן א טעות צווישן די פערדע מיט די זיבעטע. דאס האב איך נישט מורא, אבער צווישן די פיפטע מיט די זיבעטע, דאס האב איך יא מורא עס מאכן א טעות, און ממילא, די פיפטע איז אסור, און די זעקסטע איז אסור, אבער צולייגן נאך א שעה, דאס פעלט שוין נישט אויס, דאס איז שוין צו קלאר, אבער די פיפטע מיט די זיבעטע דאס קען איך מאכן, וויבאלד ס'איז חמץ מסור לכל מסור.

נאר וואס? דו ווייסט פארוואס מ'האט צוגעלייגט נאך א שעה? דאס איז פשוט וויבאלד אין ביעור חמץ אלא שריפה, די וועג וואס איך דארף מאכן ביעור חמץ איז מיט שריפה, און ממילא ויהבו ליה רבנן שעה אחת ללקוט בה עצים, די עקסטרא שעה וואס איך האב צוגעלייגט איז נישט ווייל איך וועל מאכן א טעות, ווייל אוודאי מענטשן כאפן צווישן פינף און זיבן, און ממילא לגבי די צייט וועל איך נישט מאכן קיין טעות, נאר איך וויל אז דו זאלסט גיין פארברענען דיין חמץ, כדי צו פארברענען די חמץ מוזטו דאך גיין צאמקלויבן עצים, אויב אזוי וויל איך דיר געבן א עקסטערע שעה, לאז אפ דיין חמץ, לייג דיך אוועק פון דיין עסן, יעצט גיי זוכן און גיי ברענגען האלץ כדי צו קענען מאכן שריפת חמץ, און ממילא די עקסטערע שעה וואס איך לייג דא צו איז נישט וועגן א טעות, נאר פשוט וויבאלד אין ביעור חמץ אלא שריפה, איז יהבו ליה רבנן האבן רבנן צוגעלייגט שעה אחת ללקוט בה עצים. זאגט די גמרא איתיביה רבינא, פרעגט רבינא לרבא, פרעגט ער אויף דיין תירוץ, דו וועסט מיר זאגן, די עקסטערע שעה וואס מען האט דא צוגעלייגט, איז פשוט אז מענטשן זאלן קענען טרעפן עצים, ממילא איך וויל נישט זאלסט זיין ביזי מיט דיין חמץ, זאלסט גיין עסן, ענדערשער לאז אפ דיין חמץ, איך זאג ס'שוין דא א איסור צו עסן חמץ מדרבנן, כדי זאלסט האבן צייט צו זוכן האלץ. פרעגט די גמרא, אמר רבי יהודה ווען האט, פרעגט רבינא צו רבא, אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט, אימתי, ווען איז עס געזאגט געווארן אז מען דארף מאכן בשריפה, דאס איז שלא בשעת ביעורו, ווילאנג ס'נאך נישט אנגעקומען די צייט, דעמאלס איז דא א חיוב צו מאכן בשריפה, דאס הייסט אין די זעקסטע שעה דארף איך מאכן בשריפה, אבל בשעת ביעורו, אבער איינמאל ס'איז שוין אריבער די זעקסטע שעה, השבתתו בכל דבר, און ממילא פרעגט ער אים, אין הכי נמי אז רבי יהודה זאגט מען זאל פארברענען דעם חמץ, אבער זאג אנדערש, לאז אים אפ, ער זאל ווייטער עסן, ער וועט נישט האבן קיין האלץ, וועט ער שפעטער גיין פארברענען, וועט ער שפעטער ווערן פטור פון זיין חמץ אויף א אנדערע וועג, ווער זאגט אים מען זאל עס מאכן מיטן פייער? די גאנצע פון די חיוב פון די פריי פון מאכן מיט א פייער, דאס איז נאר בשעת ביעורו, די זעקסטע שעה, לאזן מיר אריבערגיין די זעקסטע שעה, וואס דעמאלטס הייבט זיך אן די איסור מדאורייתא, ער האט טאקע נישט קיין האלץ, און שפעטער וועט ער משבית זיין אים בכל דבר, ער וועט עס געבן פאר הינט, ער וועט עס אוועקווארפן אויף א צווייטן וועג, און ממילא וואס ברענט דיך אזוי שטארק אז ער זאל ברענגען דעם האלץ, און ממילא זאגט ער קען נישט זיין אז די עקסטערע שעה וואס מען האט דא צוגעלייגט איז פשוט צו גיין טרעפן האלץ. אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא, ניין, טאקע דער תירוץ איז נישט געווען קיין גוטן תירוץ, נאר וואס, גזירה משום יום המעונן, די עקסטערע שעה וואס איך לייג דערצו, איז פשוט אלס גזירה משום יום המעונן, כלומר עס וועט זיין א פארוואלקענטן טאג, און ממילא וועסט נישט כאפן די פונקטליכע צייטן, וועסטו מיינען די פיפטע שעה, ס'איז נאך דא א לאנגע צייט, און די פיפטע שעה וועט זיך אריינשלעפן אין די זעקסטע שעה, אין די זיבעטע שעה, און וועסט עובר זיין איסור דאורייתא. און ממילא וויבאלד עס וועט נישט קלאר זיין, עס וועט זיין א פארוואלקענטע טאג, וועגן דעם האב איך מורא, זאגט רבי יהודה, לייג איך צו צו נאך א שעה, און איך זאג אז וואס, אז פון די זעקסטע שעה, פון די פיפטע שעה, דעמאלס איז שוין דא א איסור צו עסן די חמץ, ווייל איך האב מורא וועסט נישט קלאר כאפן, עס וועט זיין פארוואלקנט, וועסט נישט כאפן ווען הייבט זיך אן די זיבעטע שעה, וועסט האבן געגעסן חמץ אויף א צייט וואס איז אסור מדאורייתא. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, אויב איז עס הייסט אזוי, איז האבן מיר בעצם דא יעצט נאך צוויי תירוצים וואס רבא איז מסביר פארוואס ס'איז אסור, זאג איך, אדער זאג איך אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט, אז לגבי דעם איסור פון רבא, פארוואס זאגט רבא, לפי חכם, לפי רב מאיר איז עס אסור, און לפי רבי יהודה איז עס אויך אסור, לפי רב מאיר איז עס אסור פארוואס? ווייל די עד. פארוואס האב איך נישט צוגעלייגט מער ווי דאס? פארוואס לייג איך נאר צו איין שעה? ווייל דא זאג איך ס'איז דאס איז מסורה לכל, מה שאין כן דא, פארקערט ביי חמה במזרח און חמה במערב, און לגבי רבי יהודה זאג איך אז וואס? אזוי ווי מען האט יעצט געזאגט, אז וואס כ'האב מורא פון יום המעונן, א טאג וואס וועט זיין פארוואלקנט, עס נישט קענען כאפן וואס ס'איז, און ממילא דאס איז די סיבה פארוואס מען האט צוגעלייגט צוויי שעה לפי רבי יהודה. זאגט די גמרא ווייטער יעצט אויב אזוי האסטו מורא פון א יום המעונן, אויב אזוי הכי אפילו בארבע שעות נמי לא ניכול, לאז מיר אפילו די פערדע שעה, זאג מיר אז דו האסט מורא ס'עט זיין פארוואלקנט, וואס זאגסטו מיר אז די פיפטע שעה איז אסור, וויבאלד איך האב מורא ס'עט זיין פארוואלקנט, אויב אזוי לייג צו נאך א שעה, לייג צו בארבע אויכעט, לייג צו די פערדע שעה, ווייל איך האב מורא ס'עט זיין פארוואלקנט, ס'עט זיין פארוואלקנט, עס נישט קענען זען וואס טוט זיך, אויב אזוי, עסטו שפעטער קומען עסן אויפן פערדע שעה, עסט עס אריין שלעפן אריין ביז צו די זיבעטע שעה, עסטו קומען צו האבן א איסור דאורייתא און געגעסן חמץ. אמר רב פפא, זאגט רב פפא ניין, ד' זמן סעודה לכל היא, די פערדע שעה, דאס ווייסט יעדער איינער ווען ס'איז, ס'איז זמן סעודה לכל היא, יעדער איינער ווערט הונגעריג דעמאלטס, און ממילא מענטשן ווייסן וואס די פערדע שעה איז, די פיפטע שעה אז ס'וועט זיין א יום המעונן, ס'איז א טאג וואס נישט קלאר אינדרויסן, דעמאלס האב איך מורא אז עסטו מאכן א טעות, און ממילא זאגט רבי יהודה, וויבאלד ס'איז יום המעונן, מוז איך צולייגן די פיפטע שעה און די זעקסטע שעה ווייל חס ושלום זאלסט נישט צוקומען צו עסן אויפן זיבעטע שעה. אבער די פערדע שעה, דארט האב איך נישט קיין פראבלעם, ווייל יעדער איינער ווייסט וואס די פערדע שעה איז, מענטשן עסן דעמאלס, דעמאלס איז זמן סעודה לכל היא זאגט די גמרא יעצט אז מען האט שוין גערעדט פון די חלק פון זמן סעודה לכל היא זאגט די גמרא אזוי תנו רבנן שעה ראשונה די ערשטע שעה פון טאג מאכל לודים איז די דעמאלטס איז די צייט וואס די לודים מענטשן פון א פלאץ לודים דאס הייסט געגעסן מענטשן דארטן דאס איז זייער צייט זיי מענטשן פרעסערס שנייה, די צווייטע שעה, מאכל ליסטים, איז די צייט אין וואס גנבים, וואס זיי עסן, די ליסטים, זיי עסן. רש"י זאגט אז עס איז בעצם געווען א גאנצע נאכט וואכט, איז די ערשטע שעה שלאפן זיי, שפעטער די צווייטע שעה גלייך גייען זיי עסן. שלישית, מאכל יורשין, די דריטע שעה פונעם טאג, איז די צייט ווען די יורשין, זיי עסן. רביעית, מאכל פועלים, די פערדע שעה איז די צייט וואס מענטשן פועלים זיי עסן, חמישית מאכל תלמידי חכמים, די צייט וואס תלמידי חכמים עסן, שישית מאכל כל אדם, די זעקסטע שעה איז די צייטן ווען יעדער איינער עסט, דאס הייסט האב איך זעקס צייטן, מאכל לודים, מאכל ליסטים, מאכל יורשים, מאכל פועלים, מאכל תלמידי חכמים, און שפעטער מאכל כל אדם.

חמישית, מאכל פועלים, די פיפטע איז מאכל פועלים, שישית, מאכל תלמידי חכמים, און די זעקסטע איז די צייט פון מאכל תלמידי חכמים. דאס הייסט די גמרא טוישט דעם סדר, און זאגט טאקע די פערדע איז טאקע מאכל כל אדם, אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט, די פיפטע איז מאכל פועלים, און די זעקסטע איז מאכל תלמידי חכמים.

זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רב אשי, כמחלוקת בעדות כך מחלוקת בחמץ, די זעלבע מחלוקת וואס אונז האבן געהאט פריער צווישן ר' מאיר מיט ר' יהודה, דאס איז אויך די זעלבע מחלוקת וואס אונז האבן געהאט ביי אונז, דאס הייסט, ר' מאיר מיט ר' יהודה וואס זיי האבן א מחלוקת דארטן לגבי עדות, און די זעלבע ר' מאיר מיט ר' יהודה וואס האבן א מחלוקת דא ביי אונז לגבי חמץ. זאגט די גמרא פשיטא, עס איז דאך פשוט, היינו הך דאמרן, מען האט דאך יעצט געזאגט ביז יעצט, זאגט די גמרא ניין, הא קא משמע לן, דער חידוש איז אז שינויא דשנינן שינויא הוא, די תירוצים וואס אונז האבן געגעבן ביז יעצט, דאס הייסט בעצם אונז האבן דאך געהאט שווער, לכאורה די צייטן שטימען נישט, אויף איין פלאץ זע איך לפי אביי אז מען געבט ווייניגער צייט, שפעטער לגבי חמץ געב איך מער צייט, אויף דעם האט מען געענטפערט אז וואס, אז עדות מסורה לכל, לגבי רבא האט מען אויך געזען א סתירה, סיי אין רבי מאיר און סיי אין רבי יהודה, מען האט טאקע אלעס פארענטפערט, איז ווער זאגט די תירוצים וואס מען האט דעמאלטס געגעבן איז טאקע גוטע תירוצים, אויף דעם קומט ער דא צוצולייגן, איך וואלט געקענט מיינען זאגן אז די זמנים זענען אנדערש דא מיט דארטן, ממילא איז עס א פלוגתא אין רבי מאיר מיט רבי יהודה, אז לגבי איין תנא האלט לגבי עדות אז מען געבט ווייניגער צייט, לגבי חמץ איז דא אן אנדערע בשם ר' מאיר מיט רבי יהודה וואס זאגט מ'געט מער צייט דאס הייסט בעצם די צוויי ברייתות שטימען נישט צוזאמען? קא משמע לן ניין אז די שינויא דשנינן שינויא הוא די תירוצים וואס אונז האבן געגעבן ביז יעצט זענען גוטע תירוצים ולא תימא זאלסט נישט זאגן תנאי היא קען מען נישט זאגן אז בעצם ס'דא א מחלוקת תנאים ווי לאנג האט ר' מאיר מיט ר' יהודה געהאלטן ווי גרויס קען א מענטש טועה זיין ניין ס'איז די זעלבע זאך דער רבי מאיר וואס זאגט דארטן א קלענערע צייט, זאגט ביי אונז טאקע א גרעסערע צייט, און די סיבה איז, אזוי ווי מען האט שוין פארענטפערט פריער, דער רבי יהודה וואס דארטן גיבט ער ווייניגער צייט, אדער לפי רבא מער צייט, שטימט אויך מיט אונז דא לגבי חמץ, אזוי ווי מען האט שוין פארענטפערט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב שימי בר אשי, לא שנו אלא בשעות, ווען זאג איך אז וואס, אז עדותן קיימת, אז איך נעם אן די עדים אפילו בעצם איינער זאגט די צווייטע שעה אדער איינער זאגט די דריטע שעה, אדער לפי רבי יהודה איינער זאגט די דריטע שעה איינער זאגט די פיפטע שעה ווען זאג איך אז איך נעם אן זייער עדות דאס איז דווקא בשעות איך האב פראבלעם מיט די שעה צו ס'שטימט יא אינגאנצן צו ס'שטימט נישט אינגאנצן אבל אחד אומר קודם הנץ החמה ואחד אומר אחר הנץ החמה עדותן בטילה טאמער איינער זאגט מיר אז די מעשה איז געשעהן פארן נץ און איינער זאגט מיר ס'איז געשעהן נאכן נץ החמה דעמאלס זאג איך עדותן בטילה אפילו בעצם מיט די שעות איז נישט קיין ריזיגע חילוק נאר פארן נץ מיט נאכן נץ, אזא טעות גייט א מענטש נישט מאכן. פרעגט די גמרא פשיטא, נו אוודאי נישט, פארן נץ איז נאך טונקל, נאכן נץ איז ליכטיג, אויב אזוי האט מען שוין פריער געזאגט אז צווישן מזרח און מערב מאכט מען נישט קיין טעות, איז אוודאי פארן נץ און נאכן נץ גייט א מענטש נישט מאכן קיין טעות. זאגט די גמרא אלא אחד אומר קודם הנץ החמה, דאס אוודאי טאמער איינער זאגט פארדעם און איינער זאגט נאכדעם איז אוודאי נישט עדותן קיימת, נאר אלא אחד אומר קודם הנץ החמה ואחד אומר בתוך הנץ החמה, טאמער איינער זאגט ס'איז געווען פארן נץ און איינער זאגט ס'איז געווען ממש אינעם נץ, וואלט איך געמיינט אז וואס אז עדותן קיימת, זאג איך ניין, עדותן בטלה, פרעגט די גמרא הא נמי פשיטא, ס'איז דאך אוודאי, וואס הייסט, למעשה פארדעם איז עס טונקל, יעצט איז עס שוין שטיקל לעכטיג, פארוואס זאל איך יא אננעמען זייער עדות? זאגט די גמרא אזוי, ווייל מהו דתימא איך וואלט קענען מיינען תרוייהו חדא מילתא קאמרי, בעצם די צוויי עדים מיינען ממש זאגן די זעלבע צייטן, און ממילא בעצם זאגן זיי נישט קיין ליגנטס,

וואס רעדט פון פארן נץ. אויב אזוי וואלט געווען אפשר א צד צו זאגן אז וואס איך נעם אן זייער עדות, קא משמע לן, ניין איך נעם נישט אן זייער עדות, טאמער זאגן זיי נאכדעם און איך האב א חילוק מיט שעות דעמאלטס נעם איך עס אן, אבער פארן נץ און אינמיטן נץ, דאס קען איך נישט צוזאמשטעלן און ממילא זאג איך אז וואס אז עדותן בטלה איך קען נישט אננעמען זייער עדות, און אוודאי און אוודאי טאמער איינער זאגט פארן נץ און איינער זאגט נאכן נץ איז אוודאי אז עדותן ווערט נישט אנגענומען ביים בית דין.